און יעצט איז יעקב אליינס, און שפעטער גייט ער זיין נאכמער אליינס, אבער יעצט איז ער אליינס, ער גייט אליינס ארויס, וישא יעקב רגליו, שטייט נאכאמאל, מ'הייבט שוין צוריק די מעשה, וילך ארצה בני קדם, נאך וואס ער האט שוין געהאט די חלום, די חלום איז נאך געווען אין ארץ ישראל אין בית אל, קלאר אז דאס איז נאך די פלאץ וואס איז אדמה הזאת, יעצט גייט ער אוועק, ארצה בני קדם, פריער האט עס געהייסן עיר נחור, אינטערעסאנט אז דאס טוישט זיך נעמען, די פלאץ, מ'דארף טראכטן וואס פארוואס הייסט עס דא בני קדם, אבער דאס איז די פלאץ ווי ער גייט צו. און ער קומט אן אזוי ווי לוי אזוי ווי לוט אזוי ווי נישט לוט אזוי ווי אליעזר קומט אן אינדרויסן די שטאט ביי די באר המים עס איז דא א באר און דארט דרייען זיך מענטשן און ער טרעפט דארט די רועים און ער פארפירט א גאנצע שמועס מיט זיי יעקב קען זיך נישט מיט זיי יעקב איז געווארן מיט יצחק אינדערהיים ער האט זיך געזעצט אין א יושב אוהלים ער איז נישט געווען קיין גרויסע שמועסער. מען זעט אז זיין מאמע האט אים אלץ געזאגט וואס צו טון און וואס צו זאגן, מיטאמאל פירט ער א גאנצע שמועס, אחי מאין אתם, מיר זענען פון חרן, ענק קענען אפשר לבן, יא אונז קענען אים, וואס מאכט ער, יא ער מאכט מאכט אקעי, און און זיי זאגן ווייטער אה דא איז רחל, און ער מוטשעט זיך וואס פארוואס זיי ווארטן און ס'קומט רחל, און יעקב אבינו געבט איר א קוש, און ער זאגט איר ווער זי איז, און פארדעם גיט נעמט ער אראפ די שטיין פון מעל פי הבאר וישק את צאן לבן, דאס איז ממש פארקערט פון וואס אליעזר האט געווארט, יא אליעזר איז געגאנגען געווארט אז רבקה זאל משקה זיין זיין זיינע קעמלעך, און יעקב אבינו גייט און ער איז משקה די קעמלעך, נישט די קעמלעך, די צאן פון לבן פון זיין קאזין רחל. סא דאס איז אזוי ווי דארט איז געגאנגען די זעלבע זאך ענליך דארט איז געגאנגען אליעזר און געברענגט די פרוי פאר יצחק, דא גייט יעקב און ער גייט אליינס נעמען זיין פרוי, דאס איז די צוויי אנדערע וועגן פון די סטארי, מ'דארף טראכטן וואס גייט פאר. און בקיצור ער טרעפט לבן ויספר לו את כל הדברים האלה, וואס הייסט את כל הדברים האלה? ס'שטייט נישט וואס, האט ער פארציילט אז ער אנטלויפט פון עשו, האט ער פארציילט אז ער אז ער אנטלויפט ווייל רעות בנות כנען, וועלכע ווערזשען פון די מעשה האט ער פארציילט? לא כתוב האט ער פארציילט די חלום וואס ער האט געהאט? ס'שטייט נישט וואס פונקטליך ער האט פארציילט, ס'שטייט וואס לבן זאגט, לבן זאגט אך עצמי ובשרי אתה, וואס הייסט, אה, ביסט דאך משפחה, לבן, א גרויסע פעמילי מען, און ער זאגט בלייב ביי מיר, און ס'זעט אויס אז ער האט שוין.

בחינת אחי אחי קען מיינען אזוי ווי א חלק פון די חבורה א שותף ביסט א קאזין אבער ביסט נישט קיין ברודער ממש אבער שכנים און ער געבט אים זיין ווייב און ער טראגט אים אן און וואס זאגט לבן טוב תתי אותה ער זאגט נישט אפילו קלאר ער גייט אים געבן דארף מדייק זיין ער איז געווען א גוטע שקרן דער לבן טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר נו ער גיי איך האט ער געזאגט הנני נותן לך את בתי שטייט נישט און ס'ווארט זיבן יאר ויהיו בעיניו כימים אחדים דערמאנט אונז אוודאי די ימים אחדים וואס רבקה האט געזאגט וישבת שם ימים אחדים און ער זאגט הבה את אשתי און ער מאכט א גאנצע פארטי ויהי בערב דא זעען אונז דא אז ויהי ערב ויהי בוקר ויהי בערב נעמט ער לאה און ער ברענגט איר און ביינאכט האט מען נישט געזעהן ווער ס'איז ויהי בבוקר והנה היא לאה ס'איז נישט געווען לאה אין די ביינאכט אבער ויהי בבוקר האט מען געזעהן אז ס'איז לאה און ער שרייט וואס איז כ'האב דיך דאס געזאגט און ער זאגט אה ס'איז נישט די מנהג. האט ער זיך געגעבן די אויכעט און באקומען די אויכעט און דא הייבט זיך אן אזוי ווי אונז האבן געלערנט די מעשה פון יעקב און עשו שוין גלייך אנהייב זעט מען שוין מרומז די גאנצע שורש המעשה וואס גייט זיין פון יעקב און עשו שוין בבטן האבן זיי זיך געשלאגן ויתרוצצו הבנים בקרבה גלייך ביי די חתונה פון רחל און לאה זעט מען שוין די שורש אפשר מען דארף טראכטן פונקטליך ווי אזוי זעט מען פון די גאנצע מאבק פון רחל מיט לאה וואס בעצם דאס וועט ממשיך זיין ביז סוף בית ראשון עט ליעסט, די מחלוקת פון רחל מיט לאה, בני יוסף מיט בני יהודה און אזוי ווייטער, נישט קיין פשוטע מעשה, דא הייבט זיך עס אן, ווייל געוואלט רחל, שטייט פונקטליך ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר, ויאהב את רחל, און ווייל לבן האט אים אויסגענארט באקומען לאה, און נאכדעם האט ער באקומען רחל אויכעט בדיעבד ויאהב גם את רחל מלאה און וירא השם כי שנואה לאה און נאכדעם האבן אונז די זעקס קינדער פון אין די פרק און דער מחלק הפרקים ווייס איך נישט פארוואס האט אזוי געטון אבער על כל פנים האבן אונז די זעקס קינדער פון לאה און אלץ וירא השם כי שנואה לאה און אלע קינדער זייער סעד לאה אין א סערטען סענס האלט גאנצע צייט האפט זי אה מיין מאן העט מיך אפשר מער רעספעקטירן יעצט כ'האב אים געברענגט קינדער און ראובן ראה שמעון לוי ביי יהודה זאגט זי שוין אפשר ס'איז שוין בעסער און נאכדעם זעט מען אבער שפעטער אז ס'האט נישט געהאלפן זי זאגט שוין נאכאמאל.